א גוטן טאג, כ'האב געוואלט זאגן, ס'קומט יעצט עשרה בטבת, כ'בין נישט אנגעקומען נאך צו רעדן דאס אויפן שיעור, נאר כ'וויל זאגן אז די רבנים דא אין ארץ ישראל, אז איך געב ארויס א זאך אויף א האטליין גיי איך דאך קודם פרעגן די רבנים, כ'מיין איך וויל דאך נישט צונעמען זייער גיהנום וואס זיי ווערן זיצן אין גיהנום פאר אראפפירן דעם דור. האב איך געפרעגט דא עטליכע רבנים, אזוי ווי איך זאג אויך אלץ אין אמעריקע, אז טאמער עס קומט יעצט עשרה בטבת, זאל מען פרעגן דעם דאקטער, און נאכדעם זאל מען פרעגן דעם רב. אויב דער דאקטער זאגט אז מען זאל נישט פאסטן, און דער רב איז מסכים, דעמאלטס איז גוט. טאמער נישט, זאל מען זוכן אן אנדערן רב, מען זאל חלילה נישט פאלגן. דעם רב ווייל מען טאר נישט פאסטן אויב דער דאקטער האלט מען טאר נישט איז די רבנים דא האבן מיר געזאגט אז ס'קאלן אפ אסאך פרויען ס'איז שאד זיי מטריח צו זיין זיי זאגן אזוי ביי אונז אין ארץ ישראל פסק'נט מען אזוי א מעוברת א שוואנגער פרוי דארף אפילו נישט קאלן דעם רב דארף נישט קאלן קיין דאקטער ווייל וואס ווייסט דען די דאקטער צו זי וועט מפיל'ן דורך דעם צו נישט די דאקטער ווייסט גארנישט נאכדעם איז דא א מינקת א מינקת ווילאנג זי פילט זיך שוואך ביז דריי פיר חדשים שטייט פסוק דא וכח ליולדת אין, ביז דריי פיר חדשים דארף זי זיכער נישט פאסטן, זי דארף אפילו נישט פרעגן, און נאכדעם קומען צו אנדערע וואס האבן געוויסע קראנקהייטן, דאס איז א זאך וואס מען דארף יא פרעגן, אבער אז דאס מאכן אז די מעוברת און די מינקת די וואס האבן געהאט א קינד זאלן נישט אפקאלן וועט דאס איינשפארן אסאך העדעקס סיי פאר די פרויען און סיי פאר די רבנים, איז איך האב עס קיינמאל נישט געוואלט זאגן אין אמעריקע ווייל אונזערע רבנים האבן קיינמאל נישט געזאגט איך זאל אזוי זאגן. זיי האבן נאר געזאגט מען זאל פרעגן א דאקטער, זיי האלטן אז א פרוי וואס איז שוואנגער האט נישט וואס צו פרעגן אפילו א דאקטער, די דאקטער איז א בעל רוח הקודש, ער ווייסט צי זי קען פאסטן צו נישט, און זי געבט א פאסט, און נאכדעם פארלירט זי דאס קינד ביז אפאר טעג און דאס קומט פון פאסטן, סאו נאכאמאל, א מעוברת א שוואנגער פרוי האט נישט וואס צו פרעגן אפילו, זאל עסן זאל איר וואויל באקומען, די בעיבי זאל אויכעט עסן פון דעם, א מינקת א זייגערין דארף אויך נישט פרעגן. און איינער וואס זי איז אין דריי פיר חדשים נאכדעם וואס זי האט געגעבן בירט, וואס זי האט געהאט א בעיבי, דארף אויך נישט פרעגן, ווייל ס'איז דא א פסוק וכח ליולדת אין, פון ווי זאל נעמען א יולדת כח, מיט דעם גייט זי נישט אין די מקווה ביז אפאר חדשים, איז במילא דארף זי זיכער נישט פאסטן, יעצט באמת. תּענית איז עשרה בטבת איז זייער א שטרענגער תּענית. ווען מען מאכט דעם אידישן לוח מאכט מען אז ס'זאל נישט געפאלן אום שבת, ווייל טאמער געפאלט עס ווען אום שבת וואלט מען געמוזט פאסטן אום שבת. פארוואס? ווייל. ס'איז דא צוויי פסוקים וואס ס'שטייט בעצם היום הזה. איינס איז אין יחזקאל פרק כ"ד פסוק ב', זאגט דער אייבערשטער בן אדם, דער אייבערשטער רעדט צו יחזקאל הנביא, כתוב לך את שם היום, פארשרייב דיר דעם נאמען פונעם טאג, את עצם היום הזה. סמך איז נאנט געקומען, מלך בבל אל ירושלים, בעצם היום הזה שטייט ארויס נאכאמאל בעצם היום הזה, דאס איז די זעלבע לשון ווי יום כיפור בעצם היום הזה. יעצט כ'האב געזען אין איינע פון די הייליגע ספרים שטייט, און פארוואס טאקע האט דער אייבערשטער געלאזט אז מ'האט ארומגענומען עשרה בטבת, און פארוואס האט ער דעמאלטס געלאזט, אז מען זאל אייננעמען הערשט אין שבעה עשר בתמוז, זאגן די הייליגע ספרים, ווייל דער אייבערשטער האט רחמנות אויף כלל ישראל און ער האט נישט געוואלט זאלן דארפן גיין ווינטער פעדלען, ארום גיין פון שטאט צו שטאט ביזן אנקומען אויף בבל, אין די גרעסטע צרות וואס דער אייבערשטער כביכול געבט פאר זיין פאלק האט ער אייביג רחמנות, ער געבט אובאכט. נאכדעם איז דא נאך א פסוק אין יחזקאל דאס איז אין פרק מ' און דאס איז פסוק א' בעשרים וחמש שנה לגלותינו בראש השנה בעשור לחודש יעצט ווי קען זיין ראש השנה עשור לחודש ראש השנה איז נישט עשור לחודש איז זאגן זיי דאס מיינט מען ראש השנה פון יובל ווייל יובל הייבט זיך דאך אן יום כיפור דעמאלטס גייט יעדער צוריק איש אל אחוזתו ואיש אל משפחתו. בארבע עשרה שנה אחר אשר הוכתה העיר בעצם היום הזה, נאכאמאל די ווארט איז בעצם היום הזה, היתה עלי יד השם ויבא אותי שמה. דאס זענען צוויי פלעצער וואס שטייט בעצם היום הזה, און איך מיין אז אין דברי הימים שטייט עס נאכאמאל איבערגעחזרט שטייט אויך דער בעצם היום הזה, שטייט דארטן צום העשירי בעצם היום הזה.

און מען מאכט קידוש לבנה נאכדעם, ווייל אזוי ווי יום כיפור מאכט מען דאך קידוש לבנה נאכן תענית, ווארט מען ביז צען טאג אין טבת, עשרה בטבת, מען זאל מאכן הערשט די ברכה אויף די לבנה, זאל מחדש זיין די לבנה הערשט מוצאי בעצם היום הזה, אבער מען פירט זיך נישט אזוי, ס'איז דא אין געוויסע מקומות וואס האט זיך אזוי געפירט, איז במילא זאל מען וויסן דער תענית איז הארב. פאר די וואס זיי קענען פאסטן, בחורים, אינגעלייט, פרויען, וואס זענען נישט אין אנדערע אומשטענדן, אבער טאמער איז מען אין אנדערע אומשטענדן זאג איך אייביג אז מען זאל וואטשן וואס מען טוט, מען זאל זיך נישט ארומשפילן, אסאך מענטשן האבן געפאסט ווייל זיי זענען געווען פרום, נאכדעם איז עס געווארן א בורדען פאר זייער פעמילי, איז עס געווארן א בורדען פאר זיך, זיי האבן נישט געקענט מער מקיים זיין תורה ומצוות ווי עס דארף צו זיין, זיי זענען געווארן קראנק, זיי האבן געכאפט א סטראוק, א הארץ אטאקע, אנדערע זאכן, סאו מען דארף זייער וואטשן. מ'דארף זייער וואטשן מ'זאל זיך נישט אוועק הרג'ענען, זאל מען זייער זיין געווארענט אין וואס מ'טוט.